א גוט יאהר, היינט איז מאנטיג, פרשת האזינו, ס'איז שלוש עשרה מידות. כ'האב געוואלט זאגן, אזוי ווי ס'קומט יעצט דער הייליגער טאג, מ'דארף זיך אביסל צוגרייטן, וויל איך געבן אביסל עצות און סגולות וויאזוי מ'גרייט זיך צו צום הייליגן טאג. די ערשטע זאך האב איך געוואלט זאגן, אז מ'דארף תשובה טון, דאס זאגט דער רמב ם און אלעס, די אלע סגולות קומען נאכדעם, קודם דארף מען תשובה טון, יעצט אויב מען וויל תשובה טון דארף מען וויסן מען דארף זיך אפטיילן און אפשיידן פון די עבירות, און ס'זאל דיר זייער לייד טון אויף אלעם וואס מען האט שלעכטס געטון, און מען זאל מקבל זיין זיך פון יעצט און ווייטער אז מען וועט מער נישט טון די אלע זינד, דאס איז די עיקר תשובה, די איבעריגע אלע ספרים זענען געבויט אויף דעם. און די גמרא זאגט אין מסכת ראש השנה דף י ז עמוד ב', זאגט דארט די גמרא רבי יוחנן זאגט גדולה תשובה, תשובה איז זייער גרויס, שמקרעת גזר דינו של אדם, ס'צערייסט דעם גזר דין פונעם מענטש, און די גמרא זאגט אויך אין מסכת יומא דף פ ו עמוד ב', אמר ריש לקיש האט ריש לקיש געזאגט גדולה תשובה שזדונות אז זיינע עבירות וואס ער האט געטון במזיד, נעשה לו כשגגות עס ווערט א שוגג. אויף א שוגג דארף מען נאך תשובה טון אבער ס'איז שוין נישט קיין מזיד. אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן, האט רבי שמואל בר נחמני געזאגט פון רבי יונתן גדולה תשובה שמארכת שנותיו של אדם, ס'טוט מאריך ימים ושנים זיין א מענטש'ס לעבן. תניא, האמיר געלערנט היה ר' מאיר אומר, ר' מאיר האט געזאגט גדולה תשובה, תשובה איז אזוי גרויס שבשביל יחיד שנעשה תשובה, ווייל א יחיד וואס ער טוט תשובה מוחלין לכל העולם כולו, מ'איז מוחל פאר די גאנצע וועלט שנאמר, ס'שטייט אין הושע קאפיטל י ד. ארפא משובתם, אוהבם נדבה, אויב זיי טוען תשובה איז דער אייבערשטער זיי אויסהיילן כי שב אפי ממנו, דער אייבערשטער נעמט אוועק זיין צארן, יעצט ממנו מהם לא נאמר, ס'שטייט נישט מהם אלא ממנו פון אים, דאס מיינט מען צו זאגן אז בשביל תשובה של אחד, די תשובה פון איינעם, האט דער אייבערשטער אזוי ליב אז ער נעמט אוועק אלע צרות פון יעדן. יעצט, ס'איז דא א פסוק אין משלי קפיטל י ז פסוק ח', שטייט אזוי, אבן חן, א שטיין וואס האט, ס'בלישטשעט, ס'האט חן, השוחד בעיני בעליו, דאס געט שוחד פאר די אויגן פונעם באלעבאס, אל כל אשר יפנה ישכיל, איבעראל ווי ער. טוט זיך קערן איז ער מצליח. זאגט רש י דארט א מורא'דיגן טייטש, כשאדם בא לפני הקדוש ברוך הוא, ווען א מענטש קומט פארן אייבערשטן ומפייסו און ער בעט אים איבער בדברו, בדברים מיט רייד ושב לו און ער טוט תשובה, אבן חן ומרגליות היא בעיניו ווערט דאס א אבן חן און א פערל שטיין פארן אייבערשטן די אויגן, בכל מה שיבקש ממנו, וואס ער בעט ביים אייבערשטן מצליחו, מאכט אים דער אייבערשטער ער זאל מצליח זיין, עס שטייט אויך דארטן אין משלי, און. קאפיטל כ ג, שוחד מחיק רשע יקח להטות ארחות משפט, זאגט דארטן רש י דער אייבערשטער נעמט די דברי הכנעה און די פיוס פון מענטשן וואס זענען רשעים, נעמט עס דער אייבערשטער באהאלטענערהייט צווישן אים און צווישן זיי, אז עס זאל מהפך זיין זיין דין פון רע לטוב, אזוי ווי ס'איז דא א גאנצע אריכות. מנשה און דער אייבערשטער האט אים געמאכט א ספעציעלן טונעל אונטערן כיסא הכבוד זיינע תפילות זאלן ארויף גיין. יעצט אין רמב ם אין פרק ג' הלכות תשובה שטייט אז יעדער מענטש האט זכותים און יעדער מענטש האט עבירות, קוקט מען און מען טוט וועגן וועלכע ס'איז מער, די מצוות צו די עבירות. יעצט שטייט אזוי, ס'איז דא דריי סוגים, דריי כיתות אין די מענטשן. ס'דא איינער וואס איז א צדיק ווערט גראד אונטערגעשריבן לאלתר לחיים, ווער ס'איז א רשע ווערט אונטערגעשריבן גראד למיתה, דער בינוני איז תולה ועומד ביז יום כיפור, אויב ער טוט תשובה האט ער אויך ווערט ער פארזיגלט לאלתר לחיים און טאמער נישט ווערט ער פארזיגלט לאלתר למיתה. יעצט. פאר דעם בינוני, פארוואס געבט נישט דער רמב ם אן עצה ער זאל טון א מצוה, ער זאל יעצט טון א מצוה ווערט ער דאך שוין ארויס פון פופציג פופציג, פון מחצה על מחצה, איז די תירוץ איז זייער א שווערע תירוץ צו זאגן אבער ס'ווערט געברענגט, ס'ווערט געברענגט אין די בעלי מוסר ספרים, די תירוץ איז קענסט טון וויפיל מצוות דו ווילסט און וויפיל מעשים טובים דו ווילסט אז ס'איז פארשמירט מיט עבירות איז אויף די וואגשאל איז אן אנדערער חשבון, אזוי ווערט געברענגט ר' איציק בלאזער. ברענגט עס אין זיין ספר כוכבי אור מאמר ח', אויב מען טוט אבער תשובה דעמאלטס איז אנדערש, אבער טאמער דו געסט א טו נאך א מצוה'לע און ס'איז פיל מיט עבירות, דאס וועגט נישט איבער די וואגשאהל. שוין, נאכדעם איז דא נאך א זאך, די ערשטע זאך האט מען דאך געשמועסט, דאס איז מען זאל זיך אפשיידן פון די עבירות, און די צווייטע זאך איז, מען דארף נאר מהרהר בתשובה זיין, מען דארף זיך אנהייבן צו הייליגן און צו רייניגן כאטש אין די הייליגע טעג, אז מען זאל נישט עובר זיין אויף עבירות. די גמרא ברענגט אין מסכת קידושין דף מ ט עמוד ב', אז ווען איינער זאגט פאר א פרוי, הרי את מקודשת לי, זאל זיין מקודש צו מיר, על מנת שאני צדיק, אז איך בין א צדיק, איז אפילו א רשע גמור, איז זי אויכעט מקודשת מספק, זי מוז האבן א גט, שמא הרהר בדעתו בתשובה, פארוואס? ווייל וויבאלד אונז זעהן מיר דאך אז ער האט געזאגט על מנת שאני צדיק, איז דאך א סימן אז עפעס ברענט אין אים א הרהור תשובה, און אים איז מען חושש אויף די קידושין לחומרא, און אזוי שטייט אין שלחן ערוך אין אבן העזר סימן למד ח סעיף למד א, און אזוי זאגט דער חלקת מחוקק סעיף קטן מ ד, אז אפילו אונז זעהן מיר. אז ער האט נאך גארנישט געטוהן אנדערש ממילא הייסט ער דאך נאכנישט קיין בעל תשובה, פונדעסטוועגן דאך וויבאלד ער האט מסכים געווען בדעתו אז ער זאל על מנת איך בין א צדיק איז א סימן אז עפעס קאכט אין אים צו זיין א צדיק. יעצט ווערט אויך געברענגט אין הייליגן בני יששכר זאגט ער אבל מי שעיניו פקוחות על דרכיו ווער ס'געבט אכטונג אויף זיינע וועגן יזמין לעצמו זאל ער מזמין זיין קודם החופה עדים כשרים ואומר להם מקודם שיהרהרו בתשובה און

אפילו איינער וואס איז נישט נזהר א גאנץ יאר פון פת עכו"ם אבער עשרת ימי תשובה זאל ער כאטש אבאכט געבן ווייל דער אייבישטער איז דן א מענטש באשר הוא שם און במילא איז נאכדעם וועט ער זיך שוין צוביסלעך פירן אז ער וועט שוין נישט צוריק גיין צו די שלעכטע וועגן במילא פעלט אויס זייער וויכטיג אז אין די טעג זאל מען שטארק מהרהר בתשובה זיין. נאכדעם איז דא נאך א עצה וואס מען דארף טון, מען דארף זיך אליינס באשולדיגן ווען מען מאכט א חשבון הנפש. ס'איז געווען איינער פון די גרויסע בעלי מוסר, ער געהייסן רבי הרב ירוחם פון מיר, באקאנט מיט זיינע מוסר, האט ער געזאגט אז דער מדרש ברענגט אין דברים רבה קאפיטל ה פסוק ד', במקום שיש דין למטה אין דין למעלה, ווען ס'איז דא א דין אונטן איז נישטא קיין דין אויבן, וועגן דעם זאל זיך א מענטש אליינס דא משפט'ן, זאגן רבונו של עולם, איך ווייס כ'האב געטון נישט גוט, און איך וויל דיך איבערבעטן, איז אז ס'דא א דין למטה איז נישט דא קיין דין למעלה, ער זאגט דארטן, דער רבינו ירוחם, זאגט ער אז אין דעם ליגט די הצלחה פונעם מענטש, און זיין גאנצע איינציגע האפענונג וואס ער האט, אז ער וועט זיך אליינס מחייב זיין דא למטה, וועט אים דער אייבערשטער בלמעלה נישט חלילה דן זיין, כ'מיין אויף שלעכטע זאכן. איצט דער רמב"ם זאגט אין הלכות תשובה פרק ב' הלכה ב' אז מען מוז איבערלאזן דעם חטא און ער מוז גומר בדעתו זיין ער וועט קיינמאל נישט צוריק קומען נאכאמאל צו די עבירה, עד שיעיד עליו יודע תעלומות, ביז דער אייבערשטער אליינס וועט מעיד זיין ער וועט מער נישט צוריק קומען צו די עבירה, אויף דעם זאגט שוין דער בני יששכר און אנדערע היינט דארף מען נישט אזא שטארקע תשובה, ווייל היינט אז מען וויל נאר און אפילו אין די הייליגע טעג און אין די העכערע טעג וואס מען האט סוכות מיט אלעם אז מען טוט נישט נאכאמאל זינדיגן ווייזט מען פארן אייבערשטן, קוק מ'האמיר געוואלט זיין גוט. יעצט דער רבינו ירוחם זאגט ווייטער אין זיין ספר, כ'האב פריער אויך נאכגעזאגט פון זיין ספר דעת חכמה ומוסר, ס'איז חלק ב' עמוד ק"ט, די גמרא זאגט, מסכת בבא קמא דף סמך ד' עמוד ב', די גמרא לערנט דארט ארויס אז איינער וואס איז מודה בקנס איז פטור, פון ווי לערן איך עס ארויס? פונעם פסוק אשר ירשיען אלקים, אז בית דין וועט אים מרשיע זיין, בית דין וועט אים זאגן אז ער איז חייב, פרט למרשיע את עצמו. זאגט דער רבינו ירוחם דאס איז דער סוד אשר ירשיען אלקים טאמער בית דין איז דיך שוין מרשיע ער זאגט אז דו ביסט א רשע דאס איז די גרעסטע מידת הדין וואס איז דא דאס איז אלקים טאמער איינער איז אבער מרשיע את עצמו דאס מיינט אז ער זאגט רבונו של עולם איך האב געזינדיגט און איך בעט דיך איבער און איך האב עס נישט געדארפט טון איך בין דורך געפאלן. און איך בין דער רשע, זאגט ער אז דו ווערסט דער דיין, דאס איז די בעסטע זאך, ווייל דעמאלטס איז נישט דא קיין אשר ירשיעון אלקים, ווערט מען פטור פון צו באצאלן תשלומי כפל מיט אלע אנדערע צרות ארום און ארום. זאגט ער ווייטער דער דער רבינו ירוחם. זאגט ער ויוצא מזה לימוד גדול לאדם, א מענטש זאל זיך נעמען א גרויסן לימוד, אז ער זאגט שיכול בנקל ובלא כלום, מען קען גרינגערהייט און אן גארנישט להסיר מעל עצמו את הגיהנום רחמנא לצלן ברגע אחת, מען קען אראפנעמען דעם גיהנום אין איין רגע, וזוהי בהצדיקו יבוא לבית הדין ובהרשיעו את עצמו, אז ער איז מצדיק דעם דין, ער זאגט דער אייבערשטער איז זיכער גערעכט און ער איז זיך אליינס באשולדיג יא ער איז נישט געווען ערליך, שבזה זאגט ער נפטר מכל עונשים חמורים ומרים. מיט דעם ווערט מען פטור פון אלע עונשים חמורים ומרים פון אלע ביטערע עונשים, כדין מודה בקנס פטור, ואין עוד עצה גדולה מזו לאדם כמו זו, עס איז נישט דא נאך אזא גוטע עצה פאר א מענטש ווי דאס, ואין לך עוד חפירת זהב כמו זו, עס איז נישט דא נאך אזא גאלד גרובן אזוי ווי דאס, שהרי מתפטר הוא בזה מכל גיהנם כרגע.

און אויך ביי נפילת אפיים זאל ער דאס אינזין האבן, דאס איז דער גרעסטער סוד וואס מען האט אינזין, דאס איז אמת, און איך בעט איבער דעם אייבערשטן וועגן דעם, ביי נפילת אפיים געבט מען זיך איבער דעם גוף און די נשמה אז מען זאל מקבל זיין דין שמים, און ממילא אז דער אייבערשטער זעט אז יענער איז מודה געבט ער אים נישט די גרויסע שטראף, דער אייבערשטער ווערט פיל מיט רחמים אויף אזא מענטש. יעצט נאכדעם איז דא נאך א זאך וואס מען דארף וויסן, תפילה, תפילה איז זייער א וויכטיגע זאך,

דער חידא ברענגט אין ספר ברכי יוסף סימן תקפ"א סעיף קטן ו', אז אין גאנץ חודש אלול און עשרת ימי תשובה איז אסאך וויכטיגער צו זאגן סליחות און תחנונים מיטן ציבור ווי פון צו ווי צו לערנען תורה. און ער זאגט אז כ'האב געזען אסאך רבנים תלמידי חכמים וואס זיי זענען געווען עוסק אין שרייבן הלכות, מיט אלעם ס'איז געקומען אלול און תשרי זיי זענען געווען ביזי מיט סליחות און תחנונים. דער ספר סדר היום ברענגט ער אז אלול און עשרת ימי תשובה זענען זמנים פון. תפילה, כאטש די תלמוד תורה איז דאך שקול כנגד כולם, דאס איז אבער נישט אין אלול און אין תשרי, ווייל דעמאלטס דארף מען זיך אויסבעטן אויף א גאנץ יאר. ער זאגט אז תלמידי חכמים און זקנים פון דעם דור, זיי זענען די וואס דער אייבערשטער קוקט אויף זייערע תפילות, און זיי זאלן זיכער מאכן אז זיי מער דאווענען ווי לערנען, ווייל זיי זענען מגן אויפן גאנצן דור, יעצט איז דא זייער אסאך מענטשן וואס א חודש פארדעם, ס'הייסט פון אלול אנגעהויבן הייבט מען שוין אן צו לערנען די פירוש התפילות און די מחזורים מיט אלעם, יעצט רבי חיים קניבסקי האט אמאל געזאגט אז ווען ער איז געווען יונג האט ער אויף זיך מקבל געווען דריי קבלות, יעדער האט זיך מקבל געווען געווען ארום קבלות, זאגט ער די דריטע קבלה איז געווען אז ער וועט זאגן תהילים יעדן טאג, זאגט ער דאס איז די איינציגע קבלה וואס איז געבליבן ביז צום היינטיגן טאג. פארוואס זאגט ער אזוי? איינס איז געווען אז ער וועט געבן אלץ געלט פאר צדקה, און עס זאגט ער נישט יעדעס מאל האט ער געהאט, און אמאל האט ער געזאגט אז ער וועט ממעט זיין בדיבור, ער וועט וואס ווייניגער רעדן, נו דאס איז דאך נישט א זאך וואס ער קען זיך אויף זיך אונטערנעמען, מענטשן קומען דאך און פרעגן זאכן, ער מוז דאך ער מוז דאך אין זינען האבן כלל ישראל אויך, און ער איז געווען א משגיח אין א ישיבה, האט ער געזאגט ר' חיים אז דאס איז די איינציגע זאך וואס איז געבליבן אז יעדן טאג וועט ער זאגן תהילים. יעצט, ס'איז דא אין תרגום יונתן בן עזיאל אנפאנג פון די פרשה פון תוכחה, דאס איז אין דברים קאפיטל כ ח פסוק ט ו, שטייט אזוי, ווי משה רבינו האט אנגעהויבן צו זאגן די תוכחה, האבן די אבות הקדושים ארויסגעשריגן פון זייער קבר, זאג נישט! זאג נישט אזאלעכע זאכן. פארוואס? ווייל אפשר ווען די, מיינע, אונזערע קינדער זינדיגן, און דער אייבערשטער וועט מאכן א כליון, און עס וועט נישט זיין ווער ס'זאל מגין זיין אויף זיי, א זכות ווער ס'זאל מגין זיין, עס וועט נישט זיין ווער ס'זאל קענען אויפשטיין און מתפלל זיין פאר זיי, זעסט פון דעם א מורא'דיגע זאך, ווען די אבות הקדושים זכות לאזן זיך אויס, אלע זכותים האבן זיך אויסגעלאזט, וועט נישט זיין ווער ס'זאל מתפלל זיין. איז דער פשט, אבער דער מענטש אליינס קען זיכער פאר זיך מתפלל זיין עטוואס אפילו דער מענטש וועט נישט קענען מתפלל זיין, ווייל ווען דער מענטש קען מתפלל זיין קען ער איבערקערן אלע אויס אלע שלעכטע גזירות, און וועגן דעם זאג איך, איך וויל בעטן א א זאך פונעם עולם, דער עולם, אסאך מאל ווען איך זאג זאכן ווערן זיי משוגע ווילד, איך פלעג אמאל זאגן אז מען זאל דאס טון יענץ טון, האט דער עולם געזאגט ביסט משוגע ווען נישט דו וואלטן זיי געדאווענט א גאנצן דאווען, איך האב געזאגט זאל מען אנטון צוויי מינוט תפילין און זאגן קרישמע אינדערפרי. היינט שרייט מען שוין נישט, ווייל היינט זאגן הונדערטער יונגעלייט חוות גער טרעפ נאכן איך טו אן צוויי מינוט די תפילין איך מאך די צוויי ברכות און איך זאג קרישמע. ס'איז דא אלע קינדער קומען אהיים מיט א צענזורירטן מחזור און די גרויסע ווערטער נאר וואס קינדער זאגן. כ'וואלט געוואלט בעטן דעם עולם א טובה, דארפסט גארנישט דאווענען, קום אין שול, רעד נישט קיין ווארט, וואטש דיינע קינדער, און נאכדעם זאלסטו נאר זאגן דאס גרויסע אותיות וואס די קינדער זאגן, כ'ברויך נישט מער. עס זאגן קרישמע, כ'פארשטיי מען מוז זאגן ברכת יוצר אור מיט קרישמע, אבער נאכדעם די אלע אנדערע זאכן, נישט גיי ארויס שמועסן אין פאליש, נישט גיי ארויס אין די גאס, זאג נאר די גרויסע ווערטער, און דער אייבערשטער וועט זייער זייער שטארק ליב האבן פאר דעם. אין מסכת כתובות דף ק ד איז דארטן דא, רשי ברענגט, און שיטה מקובצת ברענגט עס צו, ס'שטייט דארטן אז.

דער רבי איז שוין געשטארבן, פון דעסטוועגן דאך אז דו ביסט מתפלל וועט דער אייבערשטער העלפן, וועט עס אריין גיין נישט צו רבי צו אנדערע קראנקע מענטשן, דער אייבערשטער האט זיינע וועגן ווי אזוי ער טוט דאס אלעס אוועק לייגן ביי זיך, האט מען געזאגט ווער עס וועט זאגן אז רבי איז געשטארבן גייט מען אים הרג'נען, עס ווערט געברענגט אז. דער אלטער פון סלאבאדקע, ווען מ'איז אים געקומען זאגן אז א מענטש איז שוין אזוי שוואך, ער איז שוין פארן טויט, פלעגט ער פונקט אזוי שרייען און מאכן קולות און מתפלל זיין אזוי ווי ווען מ'האט נאך געהאט א ספק ער זאל דען נאך יא קענען לעבן צו נישט. האט דער רבי געזאגט פארן אייבערשטן נישט קיין חילוק צווישן א מחלה צו א מחלה, פארן אייבערשטן נישט קיין חילוק ווען די תפילה גייט מקויים ווערן און פאר וועם ס'גייט מקויים ווערן, תפילות קענען איבערדרייען אלע שלעכטע זאכן, פאר חיים טובים ולשלום פאר אלע אידן. מען פלעגט זאגן מיט דעם וואס מען מאכט געוואלטיגע קולות אפילו מען זעט יענער איז שוין כמעט ווי נישט דא, נעמט מען אים ארויס פון די נעגל פון דעם מלאך המוות. בעלזער רב ווען ער איז אדורך געגאנגען ער איז געווען אין בודאפעסט און נאכדעם איז ער אדורך געגאנגען אויף סיריע ער איז אנגעקומען אויף ארץ ישראל ווען ער איז ארויס פון בודאפעסט פון די דייטשע פון די אונגערישע גרעניץ האט ער געזאגט יעצט מען אויף האט אונז דער אייבישטער ארויס גענומען פון די נעגל פון דעם סמ"ך מ"ם. עניוועי, נאכדעם איז דא נאך א וויכטיגע זאך צדקה. תשובה תפילה צדקה מעבירין את רוע הגזירה, און ס'ווערט געברענגט אין ירושלמי אין מסכת תענית פרק ב' הלכה ה', שלשה דברים מבטלים את הגזירה, תפילה, צדקה, און תשובה. איז דער רמב"ם אין הלכות תשובה הלכה ג' זאגט מדרכי התשובה להיות ואיש צועק א מענטש זאל שרייען תמיד לפני ה' בבכי ותחנונים ועושה צדקה, כפי כח כפי כוחו און מתרחק הרבה מן הדבר שחטא בו, ער זאל זיך מרחק זיין פון די עבירה וואס ער האט געזינדיגט, און משנה שמו ער זאל זיך טשענדזשען זיין נאמען, כלומר, אני אחר איך בין אן אנדערער, עס מיינט נישט אזוי פיזיקלי טשענדזשען נאמען, עס מיינט צו זאגן אה, איי דעניי די האול פעקט, ווייל דער בעל דבר וויל דיך מאכן זאלסט זיין אייביג בעצבות עצבות, כ'האב שוין געזינדיגט, כ'האב שוין תשובה געטון, יעצט גיימער ווייטער, דער אייבערשטער דערמאנט נישט פון איין יאר אויפן אנדערן, קיין עבירות אויך נישט. נאכדעם נעמט שוין דער אייבערשטער פון דעם מענטש געוויסע זאכן, צרות מיט זאכן, וואס דורך דעם קומט ער אפ אז עס זאל זיין אזוי ווי פארן חטא. קודם איז ער משנה דעם נאמען, ער איז אן אנדערער, און אויך ער איז משנה מעשיו, ער גייט אויף גוטע וועגן, און אויך די גולה ממקומו, מען פארטרייבט אים פון זיין פלאץ. פארוואס? ווייל גלות איז מכפר עוון, ווייל ס'איז גורם ער זאל זיין א שפל ברך, ער זאל זיך שטארק מכניע זיין, און ווייל מ'איז אין גלות. דער רמ"א אין סימן תקפ"א, סעיף ד', שרייבט, שנהגו ליתן צדקה לעניים ערב ראש השנה, מ'געבט מער ווי א גאנץ יאר, נישט א גאנץ יאר זאלן זיי מוזן ווארטן אויף די צדקה. דערציילט אז אמאל האט א קאצקער חסיד געפרעגט א טשערנאבלער, וואס זעט מען אין טשערנאבל? זאגט ער אז. מען געבט ערב כ'מיין אדער ערב שבת אדער ערב סוכות געבט מען זוכט מען אן עני צו געבן צדקה און ער האט געזאגט אונז טוהן מיר נישט אזוי און יעדע פרוטה וואס אונז האמער גייט פאר צדקה עניוועי דער לבוש שרייבט אז די צדקה איז אזוי ווי א קרבן איך ווייס איינער האט אמאל עפעס געהאט עפעס א גאנצע פראבלעם ער האט געטוהן אן עבירה בשוגג מיט אלעם האט אים דער רבי דער סאטמאר רב געזאגט וויפיל א בהמה קאסט איך ווייס פינף זעקס הונדערט דאלער אזויפיל זאלסטו אפשיידן פאר צדקה זאלסטו וויסן אז די צדקה איז אזוי ווי א קרבן. יעצט, די רמא שרייבט אויך אין די סימן ת ר ה אז מען איז זיך נוהג מען געבט אסאך צדקה ערב ראש השנה, און ס'הייסט ערב יום כיפור אויכעט, אין ספר חזון עבדיה און אין ברכי יוסף סימן ת ק פ א אות ה ברענגט ער אז די צדקה לייזט אויס די מענטש פון תעניתים און פון צרות, ווייל אין דעם דור קען מען אונז נישט דורך גיין תעניתים און צרות. איז ממילא מיט צדקה לייזט ער עס אויס. עס איז דא אין תוס' שאנץ ברענגט צו א מדרש אין משלי פרק י א זאגט ער אזוי. ווען ס'קומט צו פאר א מענטש א זינד דורך אשת איש, נאכדעם ווען ר'האט צוגעזינדיגט קומט אן ארעמאן און בעט א פרוטה, זאגט דער מענטש פאר זיך, דער אייבערשטער האט דאך מיר נישט צוגעשיקט דעם מענטש, דעם ארעמאן, נאר איך זאל קענען אויסלייזן די עבירה פאר די פאר דאלער. וואס ער וואס איך געב דעם ארעמאן. האט ער געזאגט אויף דעם איז געזאגט דער פסוק יד ליד לא ינקה, נאנאנאנאנ דו טוסט נישט תשובה, לייזט דיך נישט אויס מיט די צדקה. ס'איז דא וואס זאגן אז כפרות כפרות. רבי ר' יונתן זאגט, ס'שטייט אין איכה אני הגבר ראה עני בשבט עברתו, איך דער האן זעהן האב איך מיין ארעמקייט, גערעכט מיט די רוט. אותי נהג חושך ולא אור, מיך פארטאגס הייבט ער שוין אן, ער שלעפט מיך שוין ארום, ס'איז נאך חושך און ס'איז נישט ליכטיג. אך בי ישוב, ער וויל דורך מיר תשובה טון, יהפך ידו כל היום, מעג ער א גאנצן טאג דרייען זה חליפתי, עס וועט אים גארנישט העלפן. כ'האב טאקע געוואלט מעורר זיין, ס'קומט דאך יעצט די צייט פון כפרות, כ'האב אים געוואלט זאגן די גרעסטע כפרה שלאגן, וועט זיין און דאס געבן אפאר דאלער פאר צדקה, ווייל די אלע אנדערע זאכן ברענגען נאר צו נבילות און טרייפות, און נאכדעם געט מען דאס צו עסן פאר די בחורים, מען טראגט עס צום פריזער און אין קעמפ און מיט אלעם, און יום כיפור ווייקן זיי זיך, איך ווייס נישט ווער ס'געט אכטונג דארטן, און ס'איז כבוש כמבושל נאך כ ד שעות. איך בעט דעם עולם, געבט צדקה. איך ווייס, איך קען דיר זאגן, איך זאג נישט קיין ליגנט, ס'איז ערב יום כיפור. ס'האבן מיר געזאגט אסאך מענטשן, איך האב עס געזאגט יארן צוריק, מען זאל עס נישט טון די כפרות, האבן זיי געהאלטן איך בין א משוגענער, דאס איז די איינציגע זאך וואס איז אזוי ווי א קרבן און מעשה בוידעם, זיי האבן אנגעהויבן צו זען ס'טויג נישט, האבן זיי אנגעהויבן צו גיין אן דעם, זיי האבן געגעבן צדקה, און זיי זאגן זיי האבן טאקע מער מצליח געווען אין זייער אסאך זאכן. רבותי, איך פארקויף ענק נישט דא נארישקייטן, איך פארקויף ענק זאכן וואס צער בעלי חיים איז דאורייתא. יעצט, תוס' ברענגט אין מסכת סוטה אין דף ד' עמוד ב' דיבור המתחיל היא אז אפילו איינער וואוינט מיט אן אשת איש האט ער אויכעט א חלק לעולם הבא טאמער ער טוט תשובה ביי זיין לעב צייט נאר מען דארף האבן קבלת יסורים און קבלת יסורים איז אביסל שווער וועגן דעם קען מען זיין חטאך בצדקה פרוק מען דארף טוהן וואס מען קען אבער די עיקר האב איך ענק שוין געזאגט מען זאל נישט טוהן נאכאמאל די עבירה דאס איז די שווערסטע זאך און כ'האב געזאגט א מוסר פאר א גאנצע כיתה פון בחורים.

איז א זאך וואס דו'סט נישט הערן פון א רב ווייל ער האט עס מורא צו זאגן, נישט צו זאגן ער איז א חיה, איך בין א חיה איך האב ענק אלע אין בוידעם. יעצט אונז געפינען מיר אין דניאל קאפיטל ד' פסוק כ ד נאך און די גמרא בבא בתרא דף ד אז דער אייבישטער האט געשטראפט דניאל'ן אז מען האט אים אריין געווארפן אין א לייבן גריב פארוואס ווייל ער האט געגעבן אן עצה פאר נבוכדנצר אז ער זאל האבן א כפרה מבטל צו זיין וואס דער אייבישטער האט אויף אים גוזר געווען וואס ער האט געזען אין חלום, בקיצור. געזאגט ער זאל געבן צדקה פאר ארעמע אידן, און אזוי האט נבוכדנצר טאקע געטון, ער האט צוזאמגענומען יעדן טאג אידישע ארעמע לייט וואס זענען געקומען פון גלות, פון גולה, פון בבל, און זיי האבן געדארפט צו עסן און צו טרינקען, און ער האט זיי געגעבן צו עסן און צו טרינקען. און דניאל האט אויכעט ווייל ער האט אים געגעבן אזא עצה אז אז נבוכדנצר זאל בלייבן לעבן, האט ער געזען אז די אידן גייען אין גלות מחזיר על הפתחים, און ער האט געזען אז זיי זאלן האבן צו עסן. יעצט אין ספר מעיל צדקה סימן ק"ב ווערט געברענגט פונעם מהר"ם ראטענבערג אז ווער ס'געבט צדקה איז אפילו מ'האט שוין געגעבן רשות פארן מלאך המשחית ער זאל אים שעדיגן איז נעמט די צדקה און ס'גייט צום אייבערשטן און ס'מאכט שלום צווישן אייבערשטן און צווישן דעם מענטש און דער אייבערשטער איז מלמד אויף דעם מענטש סנגוריה, און ער זאגט רבונו של עולם דער און דער וואס דו האסט געגעבן רשות אז מען זאל אים חלילה אומברענגען פון די וועלט, די צדקה וואס ער האט געגעבן פאר דעם איד צו עסן, דאס זאל אויף אים מגין זיין. אין דעם מען מאכט אויך אין אלע שילן מאכט מען יום כיפור מאכט מען א גאנצע זאך פאר נשמות, און מען דארף זייער וואטשן מען זאל קומען צו זאגן מזכיר נשמות צניעות'דיג, מען דארף וואטשן ס'זאל נישט ארויסקומען ווען מען קומט אריין און ווען מען גייט ארויס פראבלעמען. יעדער זאל קומען צניעות'דיג און נישט אנגעשמעקט מיט פערפיום מיט קאלאון, דעמאלטס וועלן דיינע עלטערן באקומען אסאך קארידזש אויף צו גיין ווייטער. דערציילט פון ר' פנחס'ל קאריצער אז ס'איז געווען א ראש הקהל וואס האט געוואלט מבטל זיין דאס אז ס'זיצן מענטשן מיט פישקעס אין בית מדרש ערב יום כיפור, זיי האבן געזאגט ס'איז מבלבל דעם עולם, און דער בעל שם הקדוש האט נישט געלאזט מ'זאל עס מבטל זיין, ער האט געזאגט אז די פישקעס וואס מען קלאפט, דאס געקלאפעכטס מאכט אזא מין רושם אין אלע עולמות עליונים אז ס'האקט דורך אלע מקטריגים.

געטאר צו זאגן, דער אייבערשטער האט זיך אנגעטוהן ווי א בעל תפילה און האט געזאגט פאר משה רבינו, ווען די אידן וועלן אזוי מתפלל זיין אויף דעם סדר, זאג איך דיר צו איך וועל זיי מוחל זיין. אין דעם ווערט געברענגט אין די ספרים הקדושים אז מען זאל מכוון זיין אין שערי תשובה, אין סימן תקפ"א שטייט מען טאר נישט מזכיר זיין די י ג מידות אן א כוונה, אין ספר רבינו בחיי אין שמות ל ד פסוק ו' אין ז' שטייט, ועוד צריך אתה לדעת כי כל המעיין אין שלוש עשרה מידות ויודע פירושם ועיקרם און יעדער ווער ס'איז פארשטייט און דערקענט דעם פירוש פון די אלע י ג עיקרים פון די אלע י ג מידות און מתפלל בהם בכוונה אין תפילתו חוזרת ריקם זיין תפילה נישט גיין ריקם וועגן דעם דארף מען וויסן ס'דא אסאך שיטות וועלכע די דרייצן זענען אין תוס' אין מסכת ראש השנה מ'דארף אביסל דאווענען און לערנען וועגן דעם דאווענען זאגט ער אבער

מיינען. ספר יסוד ושורש העבודה שער י א פרק ח' זאגט ער אזוי, זהירות ה י ג' מידות לאמרן בכוונה עצומה מאוד מאוד מען זאל עס זאגן מיט א גרויסע כוונה כי אמירתם בכוונה מעוררים רחמים גדולים בעולמות עליונים ס'איז מעורר גרויסע רחמים והזכרתם היא סגולה נפלאה לכפרת עוונות און כשישמע שהתחיל הציבור לומר ה י ג' מידות זאל ער אויכעט מיט זיי אינאיינעם זאגן אפילו ער האלט נאך אינמיטן ענדיגן די קאפיטל. און ער זאל זאגן מיטן ציבור די י ג מידות, און אינאיינעם מיטן ציבור זאל ער זאגן פון ויעבור השם על פניו ויקרא, פון דעם דארף מען זיך אויך ארויסלערנען אז מען זאל מעביר זיין על מידותיו, אזוי ווי די גמרא זאגט, דבק אין דעם אייבערשטנ'ס מידות, זיי מוחל איינער פארן צווייטן, און אזוי ווי דער אייבערשטער איז א רחום זאלסטו אויך זיין א רחום. ס'איז דא א ספר פון ספר תומר דבורה וואס ער זאגט דארטן וואס ווען מ'זאל זיך מדבק זיין אינעם אייבערשטנ'ס דרכים, מיר האבן דערציילט אסאך אידן אז דער רבי זכרונו לברכה דער שטאטן רב האט זיי געזאגט מיט ווען קענסער פעישענטס האט זיי געזאגט זאלסט לערנען דעם ספר תומר דבורה וועסט האבן א רפואה שלימה, זייער א הייליג ספר, אבער דאס איז אזוי מ'איז מוחל פאר אן אנדערן אויכעט. אין ראשית חכמה שער ענווה פרק א' שטייט ברענגט פון שם הגאונים אז ס'איז נישט געמיינט אז מ'זאל זיך אנטוהן א טלית און זאגן דעם נוסח השם השם, ס'איז גארנישט ווערד, ער זאגט, קלאר און דייטליך דער ראשית חכמה על ידי התדבקות במדותיו של הקדוש ברוך הוא וקיומם קל רחום וחנון ארך אפים ורב חסד ואמת נוצר חסד לאלפים נושא עוון ועובר על פשע בבחינת מה הוא רחום אף אתה תהיה רחום און אזוי ווייטער דעמאלטס וועט דער אייבערשטער אויסהערן די תפילות יעצט אין מהרי"ט אין ספר צפנת פענח פרשת האזינו, דף רלב, ברענגט ער פונעם אלשיך הקדוש, כאטשיג ווער פירט זיך נישט אויף אזוי נאר לפי שעה, אבער וויבאלד מ'איז דעמאלטס מוחל איינער פארן אנדערן, איז שוין דא אזא מין זאך אז דער אייבערשטער דיר אויך מוחל, וועגן דעם שטייט ברית כרותה לי ג מידות שאינן חוזרות ריקם, אפילו שפעטער וועט עס אביסל נתרשל ווערן. און די גמרא ברענגט אין מסכת ראש השנה דף י ז ברענגט דארטן די גמרא אז רב הונא דער זון פון רב יהושע'ן איז קראנק געווארן און איז געקומען צו רב פפא און איז רב פפא געקומען אים מבקר זיין און געטראפן ער איז שוין געשטארבן גע'חלש'ט און געשטארבן האט רב פפא געזאגט מען זאל גיין אנגרייטן די תכריכים פאר רב הונא'ן. לסוף איז ר' הונא געזונט געווארן, איז האט ער געזאגט ער האט געזען אין הימל אז ס'איז געווארן נקנס אויף אים מיתה, נאר דער אייבישטער האט נישט מדקדק געווען אויף אים, פארוואס? ווייל ער איז אויך געווען א מעביר על מידותיו, זעהן מיר א מעביר על מידותיו איז א גרויסע זאך אז ס'זאל ברענגען אריכות ימים, אפילו נאכדעם ווען מ'איז שוין געשטארבן, שטעל דיר פאר. איז דער הייליגער חפץ חיים ברענגט אין שמירת הלשון שער הזכירה פרק ב', די גמרא ברענגט אין מסכת בבא מציעא דף ל' עמוד ב' און אויך דף פ ח, דלא חרבה ירושלים, אלא מפני שלא דנם לפנים משורת הדין, זיי האבן נישט געטוהן לפנים משורת הדין, פרעגט ער א קשיא, מ'האט דאך געהאט אין מסכת יומא דף ט' און מסכת שבת דף קוף י ט' ווי ער האט געברענגט אז מ'האט געהאט אין זיך אלע דריי עבירות, און וועגן דעם ווייל מ'גייט נישט מיט לפנים משורת הדין זאל די בית המקדש חרוב ווערן, איז ער מסביר א מענטש אדם שמודד, אזוי ווי א מענטש מעסט שאדם מודד לו כך מודדין לו. יעצט אויב זיי וואלטן געווען געלעבט מיט מיט ותרנות וואלט דער אייבערשטער פאר זיי אויכעט מוותר געווען, אבער אזוי ווי זיי האבן זיך נישט מוותר געווען פאר אנדערע, ממילא האט מען זיי אויך נישט מוותר געווען. אזוי זאגט אויך דער חיד"א אין ספר כיכר לאדן, איז אונז געפינען מיר א ביליגע כפרה אן סיגופים, אן מיתת בנים און אן עניות, אז מען זאל מעביר על מידותיו זיין, ווייל אזוי ווי ער איז מעביר על מידותיו איז דער אייבערשטער מעביר. כל פשעיו. און ממילא דארף זיך א מענטש שעמען, דער אייבערשטער געבט אים א גוטע סגולה, פארוואס זאל זאל נישט זיין קיין מעביר על מידותיו דארף ער נישט דורך גיין די אלע צרות. עס ווערט אויך געברענגט אז שטייט אדם ובהמה תושיע ה', זאגט רב יהודה אמר רב דאס איז מענטשן וואס זענען זייער קלוג זיי מאכן זיך ווי א בהמה, זאגט רש"י וואס הייסט זיי מאכן זיך ווי א בהמה? שמתנהגים בענווה ובשפלות איז אויך א גרויסע סגולה אז דער אייבערשטער זאל מוחל זיין די עבירות. איז די גמרא ברענגט אין מסכת סנהדרין דף צדיק ב עמוד א', אמר ר' אלעזר, לעולם הוי עניו ותחיה, זאל זיין א עניו וועסטו לעבן, אמר ר' זיירא, זאגט ר' זיירא גם אנו שנינו, אונז האבן מיר אויך אזוי געלערנט במשנה, בית אפל, אז ס'איז א טונקעלע שטוב, אין פותחין בו חלונות לראות נגע, אויב דער כהן קומט האט מען די פענסטער צוגעמאכט ער זאל נישט קענען זען דעם נגע, קומט אויס אז דאס וואס איז טונקעל דאס איז גאר זיין הצלחה, ווייל אין די טונקעל קען מען נישט זען די נגעים. ווען איינער פירט זיך בענווה קוקט נישט דער אייבערשטער אזוי ווייט אויף זיינע עבירות, אין צפניה קפיטל ב' פסוק ג' שטייט בקשו ענווה אולי תסתרו ביום אף השם, באהעפטס ענק אין ענווה וועטס ענק קענען באהאלטן אינעם טאג ווען דעם אייבערשטנ'ס צארן וועט זיין שטארק. און דער רמב ם זאגט אויך אזוי אין פרק ב' אין הלכות תשובה הלכה ג', כשאדם מתנהג במידת הענווה איז עס א סגולה ער זאל ניצול ווערן פון צרות. נאכדעם איז דא נאך א געוויסע סגולה אז מען זאל מעורר זיין רחמים אויף מענטשן. ווערט געברענגט אינעם גמרא מסכת שבת דף קוף נון א, ונתן לך רחמים ורחמך, דאס א פסוק אין דברים קפיטל י ג פסוק י ח, שכל המרחם על הבריות מרחמים עליו מן השמים. דער הייליגער אור החיים הקדוש ברענגט אז א מענטש איז אין גדר פון אל אכזרי זיין טבע, זאל ער וויסן אז דער אייבערשטער פירט זיך מיט אים אויך אזוי, קומט אויס אז די יסוד פון אלעס וואס אונז בעטן פונעם אייבערשטן רחמים איז אז אונז מוז מען זיך אויכעט פירן מיט רחמים, כל המרחם על הבריות מרחם שמים. און די זעלבע געפינען מיר ביי רבינו הקדוש כ'האב שוין גערעדט פון דעם אסאך מאל פון די גמרא אין בבא מציעא ס'איז געקומען א קעלבל האט נישט געוואלט אז מ'זאל אים שעכטן ס'איז בבא מציעא דף פ"ה עמוד א' און רבי האט געזאגט גיי כי לכך נוצרת כאטשיג האט ער גארנישט געטון דאך שלעכט דערווייל ער האט זיך נישט מרחם געווען מ'האט אים געשטראפט פון הימל איז דא א מחלוקת צו דרײַצן יאהר האט ער געהאט די קראנקהייט און צוועלף די אנדערע צו פארקערט געהאט אסאך יארן קראנקהייט נאכדעם דארף מען וויסן מען דארף אויכעט זייער שטארק מורא האבן פארן חרדת הדין חרדת הדין מיינט דארטן יעדע זאך ווערט אזוי געמאסטן און געוואויגן פונקטליך ס'איז נישט דא מען קען נישט בלאפן יעצט דער חפץ חיים אין משנה ברורה אין סימן תק"פ ד. סעיף קטן א' שרייבט אזוי, ואף על גב שאנו בטוחים, אונז זעמיר זיכער שנצא זכאים בדין, מכל מקום אין אומרים הלל בראש השנה ויום כיפור, פארוואס? ווייל עה מען ווייסט נישט וואס מען האט אריין געלייגט אין דעם טאש. אזוי געזאגט אויפן האטליין האב איך געזאגט זייער א שיינע משל דער חפץ חיים ברענגט, א בחור'ל איז געפארן נעבעך לערנען אין א ישיבה און זיין טאטע איז אוועק, און ווי אזוי איז מען מודיע דעם בחור אז די טאטע איז אים אוועק, האט איינער געגעבן אן עצה מען זאל אים קויפן זייער א טייער מלבוש און אין די טאש זאל מען אריין לייגן די בשורה אזוי וועט ער זיך פרייען מיט מלבוש און די בשורה וועט נישט קלאפן אזוי שטארק, בקיצור און אזוי איז געווען, ער האט אנגעטון דעם שיינעם מלבוש ער האט אריין געלייגט די, אין די הענט טאש האט ער געזען נעבעך די בשורה עה זאגט דער חפץ חיים אונז זעמיר זיכער יא בטוחים בטוחים אנו כי על רחמיך הרבים. אנו בטוחים, ס'אלעס בטוחים, אבער קיינער ווייסט נישט וואסערא צעטל מ'האט אים אריינגעלייגט אין די טאש. אין שולחן ערוך אין סימן תקצ"ז שטייט אז נאך תפילת מוסף פון ראש השנה איז מאכט מען א תרועה גדולה, און די משנה ברורה איז מסביר דעם טעם ווייל מ'זאל מערב זיין דעם שטן ער זאל נישט קומען מקטרג זיין נאכן. דאווענען ווייל מען גייט דאך עסן, ווייסט דאך ס'ווערט, ס'צעלאזט זיך אביסל, ס'קומען די געסט, ס'ווערט אינסעטס טיים, איז ממילא דארף מען אויף דעם אלעם זייער שטארק אובאכט געבן. איז אויכעט די ספרים ברענגען א משל אז ס'געווען צוויי מענטשן האבן געהאט א משפט און איינער האט זיך געקעמט דארטן די האר מיט אלעם ער האט זיך אויסגעלאכט פונעם משפט און דער אנדערער איז געזעסן מיט פחד דער וואס איז געזעסן מיט פחד אים האט מען געפארדענט מען האט אים געגעבן א חנינה פארוואס ווייל מען האט געזען ער האט מורא מיר דארפן וויסן ראש השנה איז א אימת הדין, א חרדת און אימת הדין. דערציילן אז הרב שמואל ראזאווסקי האט נאכגעזאגט אז ס'געווען א תלמיד פון בריסקער רב האט אמאל געזאגט פאר זיין זון, גלייב מיר, איך דערמאן זיך אז אין צוויי וואכן ארום איז ראש השנה, קען איך שוין נישט האבן קיין שום הנאה פון קיין שום זאך אין דער וועלט. זיי דערציילן אויכעט אז רבי שלום בעלזער האט זיך אנגעגרייט א דרשה פאר שבת שובה, אינפרי האט ער אלעס פארגעסן, און זיין איידעם האט אים דערמאנט וואס ער האט זיך פארגעקוקט, האט ער געזאגט דאס אלעס קומט פון אימת הדין, פון דעמאלטס האט ער אויפגעהערט צו זאגן די דרשות פון שבת שובה. געפינט מען אויכעט

אז ווען רב אלעזר איז אנגעקומען צו דעם פסוק האט ער געוויינט ויאמר שמואל, שמואל האט געזאגט אל שאול צו שאול למה הרגזתני להעלות אותי, ער האט גענומען דארטן כישוף מאכערס און זיי האבן ארויפגעברענגט בעלת אוב, זיי האבן ארויפגעברענגט שמואל הנביא, האט שמואל זייער מורא געהאט ווייל ער האט געמיינט אז עס גייט שוין זיין דא דער יום הדין הגדול והנורא, האט ער געפרעגט דארטן דעם כישוף מאכער וואס גייט פאר, ותאמר האשה אל שאול, האט די פרוי געענטפערט פאר שאול, אלקים ראיתי עולים, איך האב געזעהן געזעהן צוויי, אלקים, געטליכקייט, ס'זענען ארויף געקומען, זאגט דארטן די גמרא, אז שמואל האט מורא געהאט אז מ'גייט צום דין, איז ער געלאפען שנעל און ער האט געברענגט משה רבינו'ן, משה רבינו זאל זיין עדות אז ער האט נישט עובר געווען קיין שום זאך פון די תורה, איז אויב שמואל הנביא האט מורא געהאט, שטעל דיר נאך פאר אונז ווי אונז וואלטן געדארפט מורא האבן פאר יום הדין. פארוואס דארף מען מורא האבן? זאגט דער שערי תשובה לרבינו יונה, זאגט ער, ווייל כל מעשיך בספר נכתבים, אלעס איז פארשריבן, און דער אייבערשטער וועט קומען און נעמען א משפט אויף יעדע זאך, און דאס אלעס שפילט זיך אפ ראש השנה און יום כיפור. קומט דאך אויס אז מען דארף זייער שטארק מורא האבן פאר'ן יום הדין. נאכדעם איז דא נאך א זאך וואס מען דארף וויסן, אז לב נשבר ונדכה אלקים לא תבזה. דער אייבערשטער טוט נישט פארשעמען א צובראכן הארץ. מען דערציילט אז דער בעל שם הקדוש האט אמאל אויסגעלערנט ר' וואלף קיצעס צו זיין בעל תוקע האט ער אויסגעלערנט די כוונות און ס'איז געקומען דערצו האט ער אלעס פארגעסן האט ער זייער געוויינט האט אים דער בעל שם הקדוש געזאגט דאס איז געווען מער ווערד ווי אלע כוונות. חתם סופר טייטשט, די גמרא זאגט. למה תוקעין, וואס הייסט למה תוקעין? רחמנא אמר תקעו, זאגט דער חתם סופר, דאס איז דער סוד פון די גאנצע תקיעות, מען טוט וואס דער אייבערשטער האט געהייסן, די זעלבע אויך מיט תשובה, מען טוט וואס דער אייבערשטער האט געהייסן. און דא איז דא נאך אן עצה, מען זאל מקבל זיין אויף זיך א קליינע קבלה, איך האב ענק שוין געזאגט, נישט קיין גרויסע זאכן, א זמן קריאת שמע, א זמן תפילה, אנטון אפאר תפילין יעדן טאג אפאר מינוט, א א קלייניקייט. דאס קען טוישן דעם מענטש זיין גאנצן שלעכטן גזר דין פון שלעכטס אויף צו גוטס. די גמרא ברענגט א מעשה אין מסכת תענית דף ח' עמוד ב', אז אין די צייט פון רבי זירא האט די מלכות גוזר געווען אז מען זאל נישט פאסטן יום כיפור, האט רבי זירא געזאגט פאר זיין בני דור, לאמיר עס דאך אויף אונז מקבל זיין אז ווען די גזירה וועט בטל ווערן דעמאלטס עמער אונז ווייטער פאסטן, דעמאלטס נעמט שוין דער אייבערשטער אן דעם ווילן, אזוי שטייט אין דניאל קאפיטל י'. פסוק י ב, ויאמר אלי אל תירא דניאל כי מן היום הראשון פונעם ערשטן טאג אשר נתת את לבבך וואס דו האסט געגעבן דיין הארץ להבין ולהתענות לפני אלקיך נשמעו דבריך. דער מענטש דארף יעצט אנהייבן וועט ער שוין מצליח זיין. מען זעהט ביי ריש לקיש אויך אין בבא מסכת בבא מציעא דף פב עמוד א', און ווען ער האט אויף זיך מקבל געווען דעם עול תורה איז ער שוין שוואך געווארן. האט זיך דאך אפילו נאך נישט געלערנט קיין תורה. די רבינו יונה זאגט אין שערי תשובה אין שער שני זאגט ער אזוי שמרגע שמקבל אדם על עצמו לשנות דרכיו ווען א מענטש די רגע וואס ער איז מקבל אויף זיך צו משנה זיין זיינע וועג און מקבל דברי המוכיחים און ער הערט אויס מוסר קנה לנפשו זכות ושטר האט ער שוין א זכות און א שטר. און ער ברענגט די ראיה פון די מכילתא אין פרשת בוא קפיטל י ב פסוק כ ח, שטייט דארט ביים מאכן דעם קרבן פסח, שטייט וילכו ויעשו בני ישראל, איז דאך שווער, זענען דאך נאך נישט געגאנגען, זיי האבן דאך ערשט געדארפט דאס טוהן דעם פערצענטן טאג פונעם חודש, די וואס זענען געווען טמא פאר די קרבן פסח. זיי מוזן ווארטן ביז די פערצענטן טאג פונעם נעקסטן חודש, זאגט דארטן די מכילתא, וויבאלד זיי האבן גענומען אויף זיך עס צו טון, הייסט עס אזוי ווי זיי האבן שוין געטון. יעצט, ס'ווערט געברענגט אין ספר יסוד ושורש העבודה שער ח', פרק י ב, ברענגט ער דעם זוהר הקדוש אין פרשת בראשית דף ד', ס'איז א מצוה מחדש צו זיין דברי תורה, עספעשעלי שבת, און מיט דעם קרוינט מען זיין טאטן און זיין מאמען אין גן עדן אויף יענע וועלט. זאגט ער אויך אז א מענטש טראכט אז ער וועט טוהן א גוטע זאך, אפילו נישט מחדש דברי תורה, איז עס די זעלבע זאך וואס מען געבט פאר זיינע עלטערן אין גן עדן א קרוין, בפרט נאך טאמער מען דאווענט שבת ערליכערע, מען זאגט ברכות הנהנין ערליכערע, און אזוי ווייטער. זאגט ער ווייל די מלאכת מחשבת פון מקבל זיין אויף זיך א גוטע זאך איז אזוי ווי ער האט עס שוין געטוהן, און אזוי ווי ער האט מחדש געווען שוין חידושי תורה אויך. דער אייבערשטער הערט עס אויס און דער אייבערשטער זאגט פאר אלע צדיקים אין גן עדן, אך וואס שיינע נייע חידושים פון די וועלט. ס'דא נאך א זאך, מען זאל דן זיין לכף זכות יעדן איינעם, א מענטש איז יעדן דן לכף זכות וועט מען אים אויך דן, אזוי זאגט די גמרא מסכת שבת דף ק כ ז, הדן את חברו לכף זכות דנין אותו לכף זכות. נאכדעם איז דא נאך א זאך, מען זאל משפיע זיין תורה און יראת שמים פאר אנדערע, נאכדעם מען זאל זיך מדבק זיין אין גמילות חסדים, ר' משה קורדובירו זאגט אין תומר דבורה פרק א' אז ס'איז דא אין הימל א היכל ידוע מלאכים וואס זיי זענען געשטעלט אויף מקבל צו זיין גמילות חסדים וואס מענטשן טוען, און ווען ס'קומט א צייט די וועלט דארף רחמים קומען זיי און זיי ווייזן פארן אייבערשטן אלעס וואס מען טוט גמילות חסדים. נאכדעם דא נאך א זאך מען זאל אונטערנעמען זיך צו זאגן יהא שמיה רבא בכל כוחו, די גמרא זאגט כל העונה אמן יהא שמיה רבא בכל כוחו קורעין לו גזר דין של שבעים אפילו של שבעים שנה. נאכדעם איז דא נאך א זאך, הרב חיים וואלאזשינער ברענגט אין זיין ספר נפש החיים אין שער ג' פרק יב אז מען וויל פון זיך אראפ טוהן אלע דינים קשים און אלע צרות זאל מען וויסן אז נאר דער אייבישטער פירט די וועלט, מען זאל קובע זיין אין זיין הארץ כי אין עוד מלבדו, און מ'זאגט ווען א מענטש גייט דורך צרות זאל ער זאגן כי אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו, וויפיל מיר אויכעט. דו ווייסט אין די גמרא אז ס'איז געווען עפעס אן אמורא געפארן מיט א שיף און עפעס א כישוף-מאכער האט זיי געוואלט כ'ווייס דערטרענקען צו ס'האט אים געוואלט מאכן כישוף האט ער געלאכט און ער זאגט איך לאך פון דיר אין עוד מלבדו כתיב ס'איז נישט דא נאר דער אייבערשטער אליינס ס'איז דא נאך אסאך אז מען זאל גיין צו חברים און צו צו תלמידי חכמים זיי זאלן אים בענטשן, אזוי שטייט אין שולחן ערוך, דער טור ברענגט עס אין סימן תקפ"ב, זיי האבן זיך נוהג אין אשכנז אז יעדער בענטשט א צווייטן און יעדער ווינטשט יענעם אן, און דאס איז זייער וויכטיג, עס קומט יעצט יום כיפור, מען דארף איינער ווינטשן דעם אנדערן א גוט געבענטשט יאר. דער אייבערשטער זאל פאר יעדן איינעם שוין שענקען א גוט געבענטשט יאר. כ'האב געוואלט זאגן אז ס'איז געווען דא א גרויסע צדיק ער געהייסן רבי אליהו רוט, ער איז געווען זייער א נאנטער גבאי מיט רבי שלמק'ע זוועהילער, רבי שלמק'ע זוועהילער האט אים אמאל געזאגט אז מ'וואלט געדארפט מאכן א כולל און אין דעם כולל זאל מען עוסק זיין א גאנצען טאג אין רעדן פון השגחה פרטית און וויאזוי דער אייבערשטער פירט זיך צו יעדן אזוי גוט, מענטשן ווילן נישט זען, ווען ס'גייט איינעם נישט גוט רעדט מען צאם און מ'שעלט צאם חלילה, נאר ווען ס'גייט דיר גוט, דו זעסט דער אייבערשטער האט דיר דא געגעבן א פתח און דא א פתח, ס'איז דיר גוט געגאנגען מיט אלעס, פארגעסט מען, האט ער געזאגט מען דארף מאכן א כולל צען יונגעלייט זאל זיצן כסדר עוסק זיין אין שיחו בכל נפלאותיו אין אלעס וואס דער אייבערשטער האט געטון, איך האלט אז מען דארף דאס מאכן, ס'איז דא אזויפיל האטליינס, ס'איז דא האטליינס אויף דעם צדיק, אויף יענעם צדיק, מעשה'ס מיט אלעם, לאמיר מאכן א האטליין אויפן אייבערשטן, שיחו בכל נפלאותיו, יעדער זאל דארטן דערציילן זאכן וואס ער האט געהאט. דאס עט זיין א געוואלדיגע תיקון פאר די וועלט ווייל די וועלט איז אזוי מלא מינות וכפירה ס'איז אנבעליוועבל מ'זעהט אסאך מאל דער אייבישטער ווייזט אזאלכע ניסים וואונדער איבער וואונדער נע מ'זעהט עס אפילו נישט סא כ'וויל ענדיגן ס'איז געווען אזוי ר' חיים מאיר יחיאל ער געהייסן דער שרף פון מאגלעניצע האט אמאל געזאגט פאר זיינס א נעפיו. רבי לעזער'ל פון קאזשניץ האט ער געזאגט אזוי, איך זאל מתפלל זיין ס'זאל פון דיר אראפגיין די אלע נסיונות, קען איך נישט, ווייל דעמאלטס האסטו נישט דא וואס צו זוכן אויף די וועלט און נאר אז ס'איז דא נסיונות, נאר איין זאך וויל איך דו זאלסט וויסן, בשעת דעם נסיון זאלסטו אויך געדענקען ס'איז נאר א נסיון ס'האט נישט קיין שום ממשות, דורך דעם וועסטו ניצול ווערן פונעם חטא. און דאס דארף א מענטש וויסן, ס'איז אין עוד מלבדו, דער אייבערשטער געבט אונז א טשענס צו לעבן נאך א יאר און נאך אסאך יאר אם ירצה השם, אבער אלעס זאל מען געדענקען, מען מוז דורך גיין נסיונות, און מען מוז וויסן אז די נסיונות איז נאר א נסיון, דו זאלסט דורך דעם וואקסן און נישט חלילה פאלן. שוין, יעצט האטס אלע א גוט געבענטשט יאר און פועלט'ס ענק אויס אלעס גוטס.